די אלע גרויסע געוואלדיגע זאכן, מיר ווילן אונז גיין מיט אונזער סדר, אונז ווילן לערנען די ספר הזוהר, און טאקע וודאי, אוודאי די זוהר אליינס רעדט זייער אסאך פון יום כיפור, פון תשובה, פון די אלע ענינים, דאך אונז האבן געלערנט אין אונזערע שיעורים אויף תשובה היינט אין די גאנצע חודש אלול וואס אונז האבן געלערנט שיעורים אויף די ענין פון תשובה, האבן אונז געלערנט אז א גרויסע פשט פון די משמעות פון תשובה, א גרויסע חלק פון די ענין פון תשובה, איז נישט דווקא, און אפשר דווקא נישט, צו גיין זוכן חטאים תשובה צו טון, גיין טון עפעס עבודות וואס זענען אזוי עבודות פון תשובה, נאר תשובה איז טייטש פשוט, אזוי ווי אונז לערנען די ענין פון עשרת ימי תשובה אין שלחן ערוך און אין די פוסקים, אז מען טוט אביסל, אביסל מער ווי מען טוט א גאנצע יאר. געוויסע הקפדות וואס מען דארף נישט מקפיד זיין א גאנץ יאר זאל מען מקפיד זיין, אדער מען שטייט אויף אביסל פארטאגס צו דאווענען אביסל מער, צו זאגן סליחות, מען דארף מען דארף פארשטיין אז די ווארט פון די סליחות פון די אלע זאכן איז לאו דווקא מען דארף בעטן מחילה, מען דארף זיך איבערבעטן, עס איז אויך א ענין. אבער מער פון דעם איז פשוט יעדע, א גאנץ יאר שטייט מען אויף אכט אזייגער, זאל מען אויפשטיין זיבן אזייגער, פשוט אביסל מער, אביסל מער טון אזוי ווי ס'שטייט. היה רגיל לקרא דף אחד יקרא שני דפים, פשוט צו זיין אביסל בעסער. ממילא איז אונז אביסל וויכטיג ארויסצוגיין אביסל פון די פון די ענינים פון תשובה, צו רעדן פון תשובה דירעקט. און ס'פשוט לערנען אביסל זוהר הקדוש אויף פרשת השבוע, פרשת וילך. און זעהן וואס מען קען דארט וואס מען קען לערנען דערפון אבער פשוט צו לערנען אזוי ווי אונז ווילן מאכן א סדר קביעה צו לערנען די זוהר יעדע וואך נאר אזוי ווי די זוהר איז א גרויסע גרויסע רייכע ספר אסאך מאל קען ווערן אזוי ווי גרויסע ספיקות זאל מען וועלכע שטיקל זאל מען לערנען צו מען קען זאגן עפעס א דרוש אדער עפעס א פשט אין א געוויסע שטיקל וואס מען האט עפעס א טעם, וואס מען טרעפט עפעס א ענין דערין, אדער לערנען א צווייטע שטיקל, און איך פיל אז ס'וועט נישט זיין אינגאנצן ריכטיג צו טון אזוי, קודם ס'איז דאך דא אזא ענין האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה, אביסל אפשר דאס דער פשט דערפון, אבער מער מער צו דער זאך געזאגט, איז אונז ווילן, אונז האבן געזאגט איינע פון די סיבות וואס אונז ווילן דאס טוען, אונז ווילן לערנען א ספר, אונז ווילן אביסל ארויסברענגען נישט נאר די אייגענע בויך וויי, די אייגענע תורות, ארויסברענגען אביסל די אור, אביסל די ליכטיגקייט, אביסל די פרייליכקייט פון פון די ספר, און אזוי איז דאך די סדר, ווען מען לערנט א ספר דארף מען אביסל גיין מיט זיין. מ'דארף אים לאזן אביסל אונז פירן, מ'גייט רעדן מוליך לימין משה, מ'דארף אביסל לאזן דעם משה, לאזן די ספר אביסל רעדן, און ווי לאנג איך וועל זוכן עפעס א שטיקל וואס זאגט עפעס וואס איך מיין אז איך וויל זאגן, איז דאך שוין ווייטער, ווייטער רעד איך און רעדט נישט די, רעדט נישט די ספר, רעדט נישט די זוהר אליינס. און דאן אוודאי גייט מען צום סוף זאגן וואס אונז ווילן זאגן, אבער די בעסטע זאך, די בעסטע נאכט א מהלך וואס האט א געוויסע חיות, א געוויסע קביעות, וואס מ' וואס איך פארשטיי, מען קען פשוט מיט אנהייבן פשוט לערנען יעדע וואך פון די זוהר אויף די פרשה, כמעט אלע פרשות האבן זוהר, אויב נישט וועט מען שוין טרעפן איינס, אבער די זוהר אויף די פרשה, פשוט די אנהייב די ערשטע שטיקל אויב מען קען, און אזוי דאס וועט זיין א קביעות, דאס וועט זיין אזוי ווי א קבלת עול, עס וועט זיין א א החלטה, א קלארקייט, אז אונז מיינען צו לערנען די ספר, אונז מיינען צו לערנען זיין אור, און אזוי אזוי וועט זיין א שטיקל וואס אונז האבן נישט אזוי פארשטאנען, איז אויכעט אויכעט עפעס, דארף מען געהערט וואס ער האט געהאט צו זאגן.

ריש פ ג עמוד ב' און כדרכינו וועל איך מקדים זיין די פשט, פשט הדברים, וואס איז די קאנטעקסט אויף וואס רעדט מען דא. די זוהר אלעמאל שטעלט זיך זייער גוט, ער פארשטייט זייער גוט געוויסע די דראמא, די גרויסע מעשה, די גדלות, די זאך וואס טוט זיך באמת אין די פרשיות.

ס'איז גאנץ ספר דברים אין א געוויסע זין, בפרט די סוף התורה, אפשר פון אפילו פון ספר ויקרא שוין אין פרשת פנחס, איז די דראמא פון מיתת משה רבינו, און די איבערגעבן די מלוכה, איבערגעבן די תורה, איבערגעבן די הנהגה, איבערגעבן די מצוות כיבוש הארץ, די גאנצע זאך, צו יהושע בן נון. מען דארף מען דארף אביסל האבן א געפיל צו די זאך, די וועג וויאזוי מען עפענט די, ווילן עפענען די שטיקל, ווילן עפענען די שער, דא איז דא א געוואלדיגע שער, מען קען רעדן וועגן דעם פון זייער אסאך צדדים, מצד החיצוניות'דיגע צדדים וואס ווילן רעדן אביסל מער אינערליכע צדדים וואס די זוהר וויל עומד זיין אויף זיי. אבער די די מעשה איז א ריזיגע מעשה, עס איז איינע פון איינע פון די גרויסטע מעשות אין די תורה קען מען זאגן, די לעצטע מעשה, און איינע פון די גרויסטע מעשות, עס איז עפעס אפשר צען פופצן איך ווייס גרויסע מעשות, אירועים, סיפורים וואס די תורה שטייט אויף אים וואס ארום זיי דרייעט זיך די תורה, איז זיכער אז די מעשה פון מיתת משה רבינו איז איינע פון די גרויסע מעשות, ס'איז נישט סתם א זאך, מיר דארפן, מיר האבן גערעדט אפשר וועגן דעם אביסל באריכות אין פרשיות פון ספר דברים ווער ס'האט געלערנט מיט אונז אין תנך, דאס איז א ריזיגע א ריזיגע דראמא און פשוט די פשוט'סטע זאך איז לאמיר זאגן אזוי ווי די זוהר וואלט אונז געוואלט זאגן. משה רבינו איז די טייטש, ס'איז דא א ריזיגע, ס'איז עפעס א ריזיגע גילוי, ס'הייסט משה רבינו איז משה קיבל תורה מסיני, און ווילאנג משה רבינו לעבט איז דאך די טייטש, ס'איז דא דא א נביא, ס'איז דא דא משה רבינו וואס ער ער נעמט די תורה פון פון סיני פון די אייבערשטער אליינס און ער ברענגט עס צו אונז יעדן טאג לערנט ער אונז די תורה, יעדן טאג איז ער אונז ממשיך די אור, די די דעת, די ליכטיגקייט, די די שטיקל תורה. און משה רבינו שטארבט איז דאך נישט סתם טייטש, מען טוישט פון איין רבי פון א צווייטע רבי, אזוי פון כ'ווייס פון שמואל הנביא צו דוד המלך עפעס אזא סארט זאך, סתם געטוישט די רבי, ס'איז א גאנץ אנדערע סארט זאך, א גאנץ אנדערע, די תורה איז דאך משה רבינו'ס תורה, און די רגע וואס אונז רעדן אז משה רבינו שטארבט, איז נישט קיין סתם א קלייניקייט צו איבערגעבן די זאך, און באמת ווער ס'לערנט אין די תנך האט טאקע געארבעט בזמן יהושע אבער די רגע יהושע איז געשטארבן, ויעבדו ישראל את ה' כל ימי יהושע, און דאס איז דאס. די רגע וואס ס'איז שוין נישט דא, ס'איז נישט געווען, דאס איז שוין, די גאנצע זאך האט נישט אויפגעהערט צו ארבעטן. ס'איז נישט קיין שטארק גרויסע שווערע זאכן, אויף דעם איז שוין משה רבינו מתנבא וקם העם הזה וזנה. און די זוהר איז די שטיקל זוהר וואס אונז לערנען. רעדט ארום די די די זאך די די זאך און ער וויל אונז ווייזן וואס באמת משה רבינו טוט וועסט לערנען די פרשה מען רעדט משה רבינו גייט וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל ער זאגט זיי די די דרשה וואס משה רבינו זאגט בכלל גאנץ ספר דברים אסאך מאל זאגט ער זאכן וואס זענען אבוויעס יא איך מיין מען זעט דאך אז ער גייט שטארבן איך מיין אונז לערנען די תורה דעמאלטס האט מען נישט געוואוסט אבער למעשה ער גייט שטארבן נאך אפאר פסוקים שטארבט ער נאך הונדערט און צוואנציג יאר ער שטארבט וואס זאגט ער? און יהושע וועט איבערנעמען? די אלע זאכן ווייסן אונז שוין, די אלע זאכן האבן אונז שוין געהערט, די אלע זאכן ווער ס'וועט ליינען די חומש אביסל ווייטער וועט עס זעהן זעהן אליינס, די אלע די די גאנצע דרשה דא איז אביסל איבעריג, ס'איז אביסל אין אנדערע ווערטער, ס'לייגט אריין אין משה רבינו'ס מויל, ס'מאכט קלאר, ס'מאכט אפן די פראבלעם, די די זאך וואס אונז רעדן וועגן, די די גרויסע דראמא פון איבערגעבן דאס צו דאס. און די אלע זאכן וואס משה רבינו זאגט און ער זאגט חזקו ואמצו און ער רופט יהושע און ער זאגט אים חזק ואמץ און שפעטער דער אייבערשטער אליין זאגט פאר משה צו את יהושע וחזקהו ואמצהו און ער גיבט א ספר תורה די גאנצע זאך דאס די די פסוק וואס עס שטייט דא איז ווי משה רבינו זוכט עפעס א תיקון ער זוכט עפעס א וועג ארויס פון די גרויסע פראבלעם וואס איז דא וואס הייסט מיתת משה און ער פרובירט צו מחזק זיין יהושע און אים מצוה זיין און זיך מתגבר זיין אויף די פראבלעם. איז לאמיר לערנען ווי אזוי דער זוהר האט האט קודם מגדיר געווען די פראבלעם, ער האט אנגעהויבן פון ווי האט ער עס אנגעהויבן און ווי ביז ווי האט ער עס גענומען, און אויך ווי אזוי אביסל ער איז מתאר די סעלושען די זאך וואס ער וויל פארשטיין. ז וילך משה, ר' חזקי' פתח, ר' חזקי' האט געעפנט די פסוק, און ער געעפנט מיט א צווייטע פסוק, אזוי ווי אונז האבן גערעדט לעצטע מאל, טוט אלעמאל מען עפנט מיט א צווייטע פסוק, די צווייטע פסוק זאגט אזוי, פסוק אין ספר ישעי' וואס רעדט זיך וועגן ווי די אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים און זיי געפירט, שטייט דאך אזוי, מוליך לימין משה זרוע תפארתו. בוקע מים מפניהם וכו' ס'איז א לאנגע גאנצע פסוק לעשות לו שם עולם אזוי ענדיגט זיך די פסוק די פסוק איז משבח משה רבינו אז לימין משה לאמיר לערנען די טייטש פון די פסוק ס'איז א אינטערעסאנטע פסוק לימין משה צו די רעכטע זייט צו די רעכטע האנט פון משה האט די אייבערשטער געפירט זרוע תפארתו זיין זיין ביוטיפול האנט, זיין הנהגה, זיין שטארקייט, זיין קלארקייט. און מיט דעם האט ער בוקע געווען די ים, האט ער געברענגט עס געמאכט שם עולם ביז היינט געדענקט מען נאך די מעשה פון פון משה רבינו וואס האט אונז גענומען פון מצרים און די אלע זאכן, געמאכט קריעת ים סוף. זאגט ער אזוי וואס איז די טייטש פון די פסוק? וויאזוי הייבן אונז אן אביסל צו טראכטן וועגן דעם? און ר' חזקיה כדרך הזוהר איז אים נישט געווען גענוג צו זאגן אזוי טרוקן די טייטש פון די פסוק. פארוואס איז נישט גענוג צו זאגן טריקן די טייטש פון די פסוק ווייל די פסוק איז נישט טריקן רוב פסוקים זענען נישט טריקן באמת לאמיתו ווען איינער זעט לערנט מאכט אויף א פסוק און ער טייטשט ער טייטשט יעדע ווארט מוליך ער פירט לימין צו די רעכטע זייט משה משה וכו' און איז מסביר יעדע ווארט, איז מסביר די משמעות אפילו, וואס די וואס די קאנטעקסט, וואס קומט אריין, וואס פרובירט עס צו זאגן. אבער ער פארגעסט צו מסביר זיין די כח פון די פסוק, ער פארגעסט צו מסביר זיין די חיות פון די פסוק, ער פארגעסט צו מסביר זיין וואס די פסוק וויל בכלל, די פסוק האט א געוויסע התפעלות וואס ער גיבט ארויס, א געוויסע אהבה וואס ער גיבט ארויס, א געוויסע יראה, א געוויסע געוואלדיגקייט, א געוויסע עפעס גיבט ער דאך ארויס. פעלט אים פשוט אין די גאנצע פשט. און אסאך מאל לערנט מען, ס'איז אזוי ווי א מחלוקה צווישן די. אנשי הפשט און די אנשי הדרש, צו די מדרש, צו די סוד, און אסאך מאל, און דא פארשטייט זיך פשט איז א זייער וויכטיגע זאך, מען דארף דאך וויסן וואס די טייטש יעדע ווארט, מען דארף וויסן אז נישט פארשטייט מען נישט אז נישט קען מען מאכן טעותים, מען קען סתם פארדרייען די זאך. אבער אסאך מאל זעהט אויס אז די בעלי הפשט, אמאל אמאל נישט, אבער די בעלי הפשט, מענטשן וואס זענען עוסק נאר אין פשט איז אביסל, ער פארגעסט וואס די פסוק האט בכלל געוואלט. און די פארקערט, די בעלי הסוד, אפילו אסאך מאל מצד אחד קען מען זאגן אמאל, פארדרייט ער די פסוק, לאמיר זאגן ער האט נישט ריכטיג געטייטשט די פסוק, ער האט נישט פארשטאנען די טייטש פון די ווארט, ער האט נישט פארשטאנען ווי אזוי ס'קאנעקט זיך די סענטענס, די גראמער, פשוט, אבער פון די וועג ווי אזוי לייגט ער עס אראפ, האט ער אסאך בעסער פארשטאנען וואס די פסוק וויל, ער האט אסאך בעסער געזאגט וואס די פסוק וויל, רב חזקיה הייבט אן, זכאין אינון ישראל, לאמיר אננעמען, לאמיר פארציילן וואס די פסוק זאגט דא, וואוילע זענען די אידן וואס די אייבערשטער האט זיי געוואלט, די אייבערשטער דאתרעי בהו, די אייבערשטער רצה בנו, אזוי ווי ער ער מיינט די לשון פון די פון די סידור, שרצה בנו הקדוש ברוך הוא, די אייבערשטער האט האט זיך באוויליגט אין אונז, דאס איז דאס איז א ווארט ווי מען הייבט אן אלעמאל. און ווייל ער האט אזוי געוואלט ווייל ער האט אונז אזוי געוואלט, דאס איז, דארף מען דארף הערן די, מען דארף וויסן די נוסח, די נוסח וואס די זוהר נוצט און די רמק איז עס מדייק דא. אין אור יקר אין זיין פירוש אויף די זוהר, דאתרעי בנו שרצה בנו איז ווען האלט מען נאך פאר פאר פאר די אהבה פאר די בחירה ס'דא בחר בנו ס'דא אהב אותנו ס'דא הוליך אותנו ס'דא אסאך זאכן וואס די אייבערשטער טוט אבער די ערשטע זאך וואס ער טוט איז רצה בנו, יא אין די נוסח אמאל שטייט אנדערש אהבת אותנו ורצית בנו על כל פנים. די ערשטע זאך איז, אזוי ווי אונז זאגן אלעמאל, מען הייבט אן פון כתר פון רצון. די ערשטע זאך וואס די אייבערשטער האט געטון, ער האט זיך ער האט זיך געוואלט אין אונז, עס האט זיך מעורר געווען א רצון, ער וויל ער וויל ער וויל די די נשמות ישראל, ער וויל די די מענטשן, ער וויל די די אידן. דאס הייסט, אזוי איז די שורש. און ווייל ער האט אונז געוואלט אזוי פיל, האט ער זיי גערופן בנין בוכרין קדישין הייליגע בנים בכורים אזוי ווי ווי דאס ווי האט ער דאס געזאגט די זוהר יעדע יעדע ווארט פון די זוהר טראכט פון א פסוק דאס איז די ביוטי ס'הייסט ער ער צענעמט פסוקים ער צענעמט שטיקלעך מאמרי חזל שטיקלעך מדרשים און ער מאכט פון דעם א מעשה ער פרובירט צו צו וועבן פון דעם עפעס איין גרויסע מעשה וואס וואס דער פסוק מיינט טאקע ווען האט דער אייבערשטער דאס געזאגט די ערשטע מאל ווען דער אייבערשטער איז געקומען צו משה רבינו און געזאגט נעם ארויס די אידן פון מצרים ווי אונז רעדן דא מיתת משה. דארף מען דאך פארשטיין וואס איז געווען די משה, וואס האט ער געקומען צו זאגן, און וואס דארף מען טון ווען ער שטארבט. און משה רבינו'ס ערשטע שליחות האט דער אייבערשטער געזאגט, אז ער זאל גיין צו פרעה, כה אמר ה' בני בכורי ישראל. יא, פוס עד כאן, סוף פסוק. שפעטער זאלסטו זיי ארויסשיקן, פארשטייט זיך. אבער די ערשטע, די ערשטע ווארט וואס משה רבינו איז געקומען און געזאגט פאר פרעה, איז געווען, בני בכורי ישראל, די די אידן די מענטשן וואס די וואס זעהסט דא, זיי זענען בני בכורי, זיי זענען מיינע קינדער, מיינע נישט נאר מיינע קינדער נאר מיינע בכורים. און און נישט נאר, דאס איז אוודאי על פי קבלה איז א איז די געוויסע מדריגה וואס מ'קען רופן בני בכורי ישראל, און ער איז ממשיך נישט נאר האט ער זיי גערופן מיינע זיינע קינדער און זיינע בנים בכורים, נאר ער האט זיי גערופן אחים, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק, למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, און דער זוהר טייטשט עס אלעמאל, למען אחי ורעי, ווער רעדט אין די פסוק? די אייבערשטער אליינס, עס איז די אייבערשטער און עס איז אוודאי געבויט אויך אויף מדרשים, שטייט לא זז מחבבה עד שקראם, די אייבערשטער רופט די קינד די אידן אחי און אמי, און ס'איז דא גרעסערע מדריגות. און רופט זיינע ברידער, וואס הייסט וואס הייסט ברידער? ווען ס'איז דא קינדער, דאס הייסט דער טאטע שטייט פון אויבן נאכדעם איז דא קינדער, יא? ברידער איז טייטש מ'שטייט גלייך אויף גלייך, אזוי ווי יעקב אבינו זאגט, אמאל זעט מען אז מ'קען רופן קינדער אחי, יא? ביי יעקב אבינו מיט לבן. איך דענק נישט לשון הפסוק. ברידער איז, ווען ווען די טאטע רופט די קינדער ברידער טייטש זיי זענען גלייך אויף גלייך און זיי ארבעטן אויף איין זאך, דאס איז די טייטש קרא להם בנים און קרא להם אחים. און נישט נאר דאס, נאר נחת לדיירא, די אייבערשטער איז אראפגעקומען און ער האט גערוהט, געוואוינט, צוזאמען מיט די אידן, אזוי ווי ס'שטייט, דאס אלץ טראכט מען צוריק פון וואס משה רבינו האט אנגעהויבן צו טון, ווען ער איז געקומען מיט זיין גרויסע אור, מיט זיין גרויסע באמבע און ער האט ארויס געזאגט בני בכורי ישראל און ער האט געזאגט אחי ישראל און ער האט געזאגט, און עס איז דא אין די פיוט אמאל, כה יאמר אחיך ישראל, מען רעדט צו די אייבערשטער, יא. נאכאמאל וואס מ'רופט די אייבערשטער א ברודער, מי יתנך כאח לי איז א פסוק אין שיר השירים, און די אייבערשטער זאגט ועשי לי מקדש ושכנתי בתוכם, און ער האט זיי געמאכט א משכן, און נישט נאר דאס, איך ליין פשוט די זוהר און איך טייטש עס איבער, עס איז ביוטיפול ווי ער אונז האלטן דאך אלץ, מען דארף געדענקען, האלטן דאך אלץ אינמיטן מפרש זיין א פסוק מוליך לימין משה וואס מיט דעם ווילן אונז מפרש זיין וילך משה, יא, פארשטייסט שוין אליינס עפעס א ס'גראמט עפעס מוליך לימין משה וילך משה ווי אזוי וואס איז די פשט אבער קודם דארף מען דאך פארשטיין די מעשה וואס די פסוק רעדט וועגן. אז די אייבערשטער האט אונז גערופן בכורים און ער האט אונז גערופן אחים און ער איז געקומען וואוינען מיט אונז א בית המקדש ובעי לאתקנא און די אייבערשטער האט אונז געוואלט מתקן זיין אויפשטעלן כגוונא דלעילא אזוי ווי אין אנדערע ווערטער דו טראכסט פון די פון די מחנות ישראל וואס אונז לערנען אין פרשת במדבר, די אייבערשטער האט געוואלט אויפשטעלן די אידן נישט נאר ער זאל זיין א משכן ער וואוינט צווישן אונז נאר ער האט אונז געמאכט א מחנה ער האט געמאכט א מחנה ישראל די אלע פיר מחנות די די דגל די דגלים אזוי ווי כביכול אזוי ווי זיין זאכן אזוי ווי כביכול עס איז דא אין הימל עס איז דא מחנות המרכבה עס איז דא מלאכים די אלע זאכן אזוי האט די אייבערשטער אויפ אויפגעשטעלט די כלל ישראל די אידן אין די מדבר. אין די ציור אין די אין די זעלבע וועג און ושרי עלן ער האט משרה געווען אויף אונז זיינע זיבן ענני הכבוד יא וואס הייסט זיבן מיר האבן געלערנט ס'איז געווען מיר האבן חז"ל געלערנט ס'איז געווען זעקס ענני הכבוד פון די זעקס זייטן און א זיבעטע וואס איז השם הולך לפניהם יומם איז גלייך אונז ליינען די זוהר פארשטייען אונז אליינס וואס דאס מיינט מיר טראכטן דאך אלץ אין די מדריגות פון ספירות דאס הייסט די אייבערשטער נעמט אונז ארום פון זעקס זייטן די השראת השכינה וואס אנדערע ווערטער די חסד השם קען מען עס רופן, וועלן מיר זען עס האט צוטון מיט זכות אהרן, באלד איז דיין סוכה ס'האט אוודאי צוטון, אבער די ענני הכבוד דאס איז זעקס זייטן דאס הייסט זעקס צדדים ס'הייסט זעקס מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד דאס איז די זעקס זייטן דאס איז באופן כללי די זעקס זייטן פון די וועלט, און די זיבעטע דאס איז די שכינה אזוי ווי די שבת אזוי ווי שרש סימן טב ווי מ'שפירט די זיבעטע דאס איז אויף דעם שטייט די הוי' הולך לפניהם יומם יא די זיבעטע איז געווען די זיבעטע ענן וואס איז געפארן פאר זיי און ס'האט געוויזן די וועג. דאס איז געווען די, דאס איז די שכינה, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער די אייבערשטער האט אויפגעשטעלט די מחנה ישראל, אזוי ווי די צורה, אזוי ווי די סדר פון די השראת המרכבה, אזוי ווי די סדר וויאזוי מ'לערנט אבות הן המרכבה, ישראל הן המרכבה, דאס איז געווען די זאך וואס וואס אונז האבן אנגעהויבן, און אין דעי אין דעי מצב אין דעי אין דעי אין דעי געוואלדיגע פלאץ פון די השם הולך לפניהם יומם וואס מ'איז ארומגענומען מיט זיבן ענני הכבוד.

אידן, יעדע איינס איז געווען בזכות, אין אנדערע ווערטער עס איז געווען בכח די הארה, בכח די עבודה וואס זיי האבן געטון, בכח די אור פון איינער פון די הייליגע ברידער. און די ענני הכבוד, אונז האבן גערעדט יעצט פון די ענני הכבוד, און איך זע זעהן פארוואס ס'איז וויכטיג דא פאר די פאר די דרוש. די ענני הכבוד זענען געווען בזכות אהרן הכהן, ווי לאנג אהרן הכהן האט געלעבט, און די ענני הכבוד נישט אוועק געגאנגען פון די אידן, יא זיי וועלן זען אז השם הולך לפניהם יומם און די אייבערשטער האט נישט אפגעלאזט די ענני הכבוד אזוי ווי אהרן הכהן האט אין אנדערע ווערטער וואס איז די טייטש ענני הכבוד בזכות אהרן אהרן הכהן האט געהאט א געוויסע דביקות תמידית אין די מידה אין די אין די זאך וואס זאגט אז די אייבערשטער פירט אונז כסדר און די זאך וואס זאגט אז די אייבערשטער איז אלעמאל לימין ישראל דאס איז מידת החסד דאס הייסט מ'האלט אז מ'איז אים מוליך לימין משה. ס'איז דא אזאך וואס הייסט ספירת החסד וואס הייסט אהרן הכהן, אהרן הכהן איז געווען איש החסד, געווען געמאכט כסדר חסד, מאכט שלום, און אהרן הכהן איז א כהן באופן כללי הייסט איש החסד, און אהרן הכהן זיין זאך איז יעדן טאג איז ער אויפגעשטאנען און געזאגט דער אייבערשטער גייט מיט אונז, דער אייבערשטער איז מוליך, איז פירט אונז, און דאס איז געווען די ענני הכבוד, דאס קען זיין היינט אויכעט יא, דאס הייסט חסד און יומם יצוה השם חסדו זאגט די זוהר אויף דעם אין אנדערע פלעצער יומם יצוה השם חסדו דאס איז די סוד פון ענני הכבוד דאס טייטש יומם יצוה השם חסדו איז פשוט אינדערפרי אין די טאג יעדן שטייט א איד אויף און ער זאגט די אייבערשטער האט אונז געגעבן זיין חסד מודה אני לפניך דו האסט חסד דאס איז די ענני הכבוד וואס יעדן טאג האט אהרן מיט זיי מיט די כח מיט די אור מיט די דביקות האט ער איז געווען טאקע ענני הכבוד אבער דאס איז די פנימיות דאס איז די אור פון ענני הכבוד ווען מיר זאגן ענני הכבוד בזכות אהרן דארף מען דאך פארשטיין נישט סתם אז אונז זוכן עפעס מציין צו זיין, ווער ווער גיבט וועמען זכות ווער דארף באקומען עפעס א פרייז פאר מען ברענגט די ענני הכבוד אונז ווילן מציין זיין אז די ענני בזכות, אלעמאל ווען מיר זאגן עפעס איז בזכות, עפעס איז בשכר עפעס, עפעס איז בזכות עפעס, מיינט עס צו זאגן די גאנצע ציור, די גאנצע דמות, די גאנצע זאך פון ענני הכבוד האט א פנימיות, האט א עבודה וואס מען קען טון צו דעם,

די זוהר רופט עס אויך יומם דאזיל עם כולהו יומין, אלע טעג, אין אנדערע ווערטער איז דא זיבן טעג, יא, איז דא זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, חסד, גבורה, תפארת, ביז ביז פרייטאג, אבער די אלע טעג האבן איין זאך וואס איז נצחי, איין זאך וואס איז קבוע, יעדן טאג שטייט מען אויף, און ס'איז דא יצוה השם חסדו, ס'איז דא א חסד, ס'איז דא, שטייט אויף אינדערפרי אזוי ווי די אידן אין די אין די מדבר זענען אויפגעשטאנען, יעדער אינדערפריה שטייט אויף, די ענני הכבוד זענען נאך דא. ס'איז דא א קביעות, ס'איז דא א, ס'איז דא א זאך וואס מען קען רילייען אויף דעם, ס'איז דא א תמיד, אזוי ווי אהרן הכהן איז מקריב דעם קרבן תמיד יעדן טאג, בבוקר בבוקר, יצוה השם חסדו, דאס איז דער טייטש. און ענני הכבוד איז געווען בזכות אהרן. און אהרן, דאס הייסט, ער איז געווען, אזוי זאגט דער זוהר, דרועא ימינא, ער איז געווען די רעכטע האנט פון די, וואס טייטש רעכטע האנט, וואס וויל מען זאגן, ביסט אויף די רעכטע האנט, שוין באין, דאס. בב ד מימיני, יא מימיני בל אמוט, שויתי הוויה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט, אבער די רעכטע האנט פון איינער מיינט עס איז כסדר דא, איז קיין די לינקע האנט אסאך מאל מרמז אויף יד כהה וואס ער פאלט אראפ אמאל אמאל ס'איז אמאל יא אמאל נישט דאס איז דאס איז די לינקע האנט, די רעכטע האנט איז טייטש אזאך וואס איז כסדר דא, ס'איז יעדן טאג דא, יעדן טאג שטייט ער אויף, זיין רעכטע האנט עקזיסטירט נאך, רעכטע האנט עקזיסטירט נאך, דאס הייסט דער שם הוויה איז נאך מיט מיר, די מידת ספירת החסד איז נאך מיט מיר, די ענני הכבוד זענען נאך מיט מיר, דאס איז די זכות פון אהרן הכהן, דאס איז די זכות פון אהרן הכהן וואס האט אונז געברענגט ענני הכבוד יעדן טאג די מדבר. און אזוי האט מען געלערנט, פארשטייט זיך פון א מדרש, אז ווען די אהרן הכהן איז געשטארבן שטייט וישמע הכנעני מלך ערד, יא, גלייך נאך שמת אהרן, אזוי לערנען חזל, דאס איז די סמיכות דארט פון מיתת אהרן, כי בא ישראל דרך האתרים, וואס טייטש די זוהר? וואס איז די טייטש כי בא ישראל דרך האתרים? ער האט געזען זיי קומען אויף די וועג פון אתרים, אתרים איז טייטש פלעצער, אדער עס איז געווען א פלאץ וואס האט געהייסן דרך האתרים, אבער זיי גייען עפעס, כי בא ישראל, זיי גייען עפעס נישט ריכטיג. זאגט די זוהר, וואס איז די פשט זיי גייען נישט ריכטיג? כאילו בא ישראל דרך האתרים, דער כנעני, און דער דער רמ"ק איז מסביר כנעני איז אזא קליפה וואס איז כנגד די ספירת החסד, און לערנען, ס'איז דא זיבן, זיבן עמים. יא כנעני און חתי אמורי, ס'הייסט כנעני איז די, איז וואוינט אין די ארץ הנגב, נגב איז די טייטש דרום, דרום איז די טייטש חסד, צד ימין, ווייטער נגב איז די ימין יא, צפון איז די שמאל נגב איז די ימין, איז אזוי איז דאך די סדר פון די מעפ ווי די תורה קוקט אלעמאל, איז דא אז מען יא די מעפ כאילו איז א, מען קוקט אלעמאל די צד מזרח, ס'הייסט די צד פון די ירדן אזוי ווי ארץ ישראל, די בעק מאחור.

אז אהרן איז געשטארבן, וואס טייטש אהרן איז געשטארבן? בא ישראל דרך האתרים, די ווען די אידן גייען יא, וויאזוי גייט מען, א מענטש גייט מיט צוויי הענט, איך מיין גייט מיט צוויי פיס אבער מען דארף דאך האבן נאך הענט צו גייען, דארף מען וויסן וואו מען גייט, און ער זעט אז זיי גייען, אבער ס'איז אזוי ווי א מענטש וואס ער גייט איז די זוהר. כבר נש דאזיל, א מענטש וואס גייט אן א רעכטע האנט, א מענטש גייט אן א רעכטע האנט, ער הינקט אביסל, ס'וואלט געמאכט מער סענס מיט די פיס, אבער על כל פנים, וסמוך כרמל, ער גייט עפעס אזוי, פון דא פון דארט, אין אנדערע ווערטער, ער האט נישט די קביעות, ער האט נישט די מצב נישט ווי חז ל, אהרן איז געשטארבן, אונז ווייסן שוין נישט צו די אייבערשטער האט אונז ליב יעדן טאג, אפשר היינט האט ער אונז נישט ליב, אפשר היינט איז א יום הדין, אפשר גיי ווייס. גיי ווייס, דאס איז אזוי ווי א רפה ידיים, יא, רפה ידיים, דארף מען שוין נישט, קען זיך שוין נישט האלטן, נישט דא קיין זרוע ימין, איז גייען דרך האתרים פון דא צו דארט, די זייט צו יענע זייט אפשר די מאל פנה לימין פנה לשמאל אפשר דאס האט געלונגען אפשר יענץ האט געלונגען, דאס איז דאס איז נישט קיין וועג, און דעמאלטס איז געקומען די כנעני וואס האט האט געמאכט א פראבלעם, ער האט געמיינט איז אזוי ווי די יצר הרע פון ספירת החסד. און ממילא.

לימין משה, צו די רעכטע זייט פון משה האט די אייבערשטער געשיקט זיין זרוע תפארתו, ווער? די אהרן אדער אין אנדערע ווערטער די ענני הכבוד די זאך וואס ער גייט כסדר אויף די רעכטע האנט און ער פירט אים מיט די רעכטע האנט אזוי ווי מען זאגט דאס מוליך לימין משה זרוע תפארתו יעצט אז אהרן איז געשטארבן יא אונז האלטן דאך וילך משה אהרן איז שוין געשטארבן אפאר וואכן צוריק אין די סדר אבער אביסל פריער איז פעלט און פעלט עפעס ווייל עס איז שוין נישט דא מער די מוליך לימין משה, איז מיטאמאל ווען דו ליינסט די פסוק וילך משה, וואס הייסט וילך משה, ווי איז ער געגאנגען, עפעס א איבריגע פסוק, יא, די גאנצע פרשה איז איבריג, אבער די פסוק וילך משה איז אויך עפעס א מאדנע פסוק, וילך משה, און די זוהר האט געוואוסט וויאזוי צו ליינען, וילך משה הייסט ער גייט, אבער ער גייט עפעס נישט, ער זאגט דאך טאקע א רגע שפעטער, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, איך גיי אבער איך גיי נישט. זאגט ער, איז מער דאס איז ענליך צו וילך כי הלך כי בא ישראל דרך האתרים, ער גייט אבער ער גייט אזויווי א מענטש אן קיין רעכטע האנט, ער גייט נאר מיט די לינקע האנט, אהה מרים איז אויך געשטארבן אפשר איז עס די לינקע האנט, ער גייט ער גייט עפעס נישט גוט, ער גייט דאס איז די וועג וויאזוי מען ליינט וויאזוי די זוהר הערט וילך משה, ער גייט אבער ער קומט אן אבער עס איז נישט עס איז נישט אזוי ווי עס איז געווען מיט אהרן. נאר ער ברענגט אויף דעם א פסוק, ס'איז אזוי ווי ס'שטייט וילכו בלא כח. לפני רודף, זיי גייען, זיי גייען אבער אן כח, אין אנדערע ווערטער אן קיין, אן קיין כח, זאגט די זוהר אלע, אסאך מאל אין תיקוני זוהר כח איז גימטריא צוויי מאל יד, כ ח, יד איז פֿערצן, צוויי מאל יד איז אַכט און צוואַנציק, אין אנדערע ווערטער, ווען מ'האט נישט די צוויי ידיים, די ימין, די קביעות'דיגע ימין און די שמאל וואס מ'דארף אויך האבן, יא, שמאל דוחה ימין מקרב, ווען מ'גייט נישט דעם זינט וואס גייט מען, אבער מ'גייט אזוי בלא כח, אזוי ווי כאילו, אזוי ווי א מענטש גייט. נאר א גוף אן קיין הענט, ס'איז עפעס ער גייט אבער ס'זעט עפעס נישט אויס ער גייט, ער גייט גייט אן קיין תמיכה, קיינער האלט אים נישט אן, האט נישט וואו זיך אנצוהאלטן, האט נישט קיין רעילינג, ער פאלט כמעט ווען ער גייט. און ממילא די ויילך משה איז ווייזט שוין אז משה רבינו גייט נסתלק ווערן, משה רבינו דארף האבן אהרן, ער דארף האבן דארף האבן די די אהרן הכהן זאל אים זאל אים האלטן, ער דארף האבן, די רגע וואס ער האט עס נישט גייט ער, אבער ער גייט שוין, ער גייט שוין שטארבן.

בזכות משה, אבער די פשט איז אז עס איז שוין שוואך, עס הייסט אזוי ווי א מענטש גייט האט נישט קיין רעכטע האנט איז כאילו די כח פון די רעכטע האנט מען קען אזוי ווי אסאך מאל א מענטש וואס איז יא מען זאגט אז איינער וואס איז בלינד הערט ער בעסער איינער וואס קען נישט הערן זעהט ער בעסער עס איז כאילו א געוויסע חיות א געוויסע כח וואס איז געווען אין די חלק אין די אבר וואס פעלט קען מען קען עס משלים זיין ס'דא אזוי ווי טשיבעמס מען קען אזוי משלים זיין די ענין פון א האנט דורך משה דורך אדער עס זאגן א למשל, איך וויל נישט רעדן אריין אין די מוזמענט דעם, ס'איז אזא ענין, מען קען מען קען אמאל משלים זיין, מען קען בדיעבד האט משה רבינו אויך צושטעלן די די די די ענני הכבוד, אבער ס'איז נישט געווען די זעלבע, ס'איז ער גייט, וילך משה, אבער ער דארף זיך שוין, ער דארף שוין איבערגעבן די מלוכה פאר א צווייטן. און משה רבינו'ס זאך איז געווען, לאמיר זאגן, ווי געבט מען עס איבער, דא לאמיר אנהייבן אנקומען צו די צו די עיקר די עיקר דראמא דא, וואס עס געבט עס איבער, געבט מען עס איבער צו יהושע בן נון, דאס איז דאך די פשט. וויאזוי געבט מען עס איבער? מען געבט עס איבער, אז זאג מיר וואס האט משה רבינו געטון, דא וועסטו זעהן וואס איז די חילוק פון משה רבינו מיט יהושע בן נון, און וואס מען דארף טאקע טון כדי עס צו פיקסן. משה רבינו האבן אונז געלערנט פון דריי מתנות, מן, באר, די באר רעדט נישט די זוהר דא, מיין לערנען זיך אויך, מען האט גערעדט וועגן אהרן, אונז רעדן יעצט פון משה. בזכות משה איז געווען די מן? וואס איז דאס מן? אויף מן שטייט כל ימי זאגט אזוי אלע טעג וואס משה רבינו געלעבט האבן די אידן געגעסן מן, מן איז טייטש לחם מן השמים, ברויט פון די הימל. אזוי שטייט וואס איז געשעהן ווען יהושע איז געקומען, קוקט אריין אין ספר יהושע אנהייב ספר יהושע שטייט וישבת המן, שטייט ווייטער ויאכלו מעבור הארץ. זעט מען גלייך אזוי ווי זיי מאכן א ברכה המוציא לחם מן הארץ, די מן איז נישט געווען לחם מן הארץ, ס'געווען לחם מן השמים. די זוהר רעדט אסאך מאל כמה פעמים וועגן די די דיקאטאמי, די די די פאר, ס'דא לחם מן השמים, לחם מן הארץ. אין אנדערע ווערטער ס'דא הימלישע ברויט, ברויט פון די מדריגה פון משה רבינו, אדער מ'וועט זאגן ברויט פון די ספירות מידת האמת, מידת התפארת, וואס הייסט מן השמים, די הימל. און ס'דא ברויט וואס איז פון יהושע'ס מדרגה פון די ערד. דאס איז שוין אסאך א א קלענערע מדריגה פון ברויט, א אנדערע סארט, א אנדערע סארט ברויט. דאס איז א העכערע ברויט, דא מלעילא, דא מלתתא. דער מן, אנדערע ווערטער, משה רבינו איז נסתלק, איז טאקע נישט געווארן, וואס וועט זיין, ווי איז זיין מן? מן, און אוודאי דער מן איז אויך מרמז אויף עפעס א, ס'איז נישט, חוץ פון דעם וואס עס דארף זיין מן פשוט צו עסן, דארף דאך האבן וואס צו עסן, ס'איז דאך אויך א רמז אויף די תורה, ס'איז דאך דא א געוויסע דעת, א געוויסע, ניתנה תורה לאוכלי המן, דאס איז די זאך פון משה רבינו. און יעצט דארף ער דאס איבער געבן פאר יהושע, און יהושע געבט אויכעט מן, געבט אויכעט צו עסן, אבער ער געבט שוין נישט מלחם מן השמים, נאר ער געבט לחם מן הארץ ויאכלו מעבור הארץ. נאך א דוגמא, נאך א נאך א ווארט פאר די שמים וארץ, פאר די צוויי לעוועלס, פאר די צוויי אימעדזשעס, פאר די צוויי זאכן וואס אונז רעדן דא, זאגט די זוהר, איז דאס ווייטער געבויט אויף די מדרשים, איז שמש וירח. זאגט משה, ווי לאנג דאס איז, און עס איז ממש אזוי ווי די זון און די לבנה, ווי לאנג עס איז דא די זון, ווי לאנג עס איז דא די לעכטיגקייט פון די טאג, אז די זון שיינט, שיינט די זון און ס'איז נישט דא, וואס איז שרגא בטיהרא מאי אהני, משה, יהושע אפשר איז ער געווען א גרויסער צדיק, אבער ווייל משה רבינו לעבט איז ער נאר א נר, איז ער א משמש, איז גארנישט, פארוואס? ווייל משה רבינו איז אזא קלארקייט, אזא גרויסע אור, אזא יעדן, אנדערע ווערטער, לחם מן השמים, יא, מ'קען דאך פארשטיין אזוי ווי די משלים, ס'איז סיי אין די משל סיי אין די נמשל איז דאך אזוי, מ'דארף טראכטן פון דעם משל פון מן, מן איז דער טייטש, א מענטש האט נישט, האט אמת'דיג נישט קיין דאגות, יא, יעדן טאג שטייט ער אויף, און ס'איז דא מן ביים טיר, מ'גייט צו עסן. אבער די זעלבע זאך איז לגבי תורה, יא, און זיי האבן גערעדט פון אויף די עיקר מן איז טאקע זייער וויכטיג, איך בין נישט מזלזל חס ושלום פרנסה גשמית, מען דארף מן, פרנסה, מען דארף קענען עסן, אבער די זעלבע זאך איז דאך אין תורה, אונז רעדן דאך אז משה רבינו איז די תורה, און דאס איז די אמת די ספירת התפארת די שמים, יא, תורה מן השמים, יא, דאס איז דאך משה רבינו'ס מדריגה, תורה מן השמים, און שמים מיינט ספירת התפארת, מ'מוז נישט אריינגיין ווען איך רעד וועגן תורת שמים, אבער. דאס איז די מדריגה פון משה רבינו אנדערע ווערטער משה רבינו האט אזא מדריגה אז אזוי זיין תורה איז אזוי ווי מן אזוי ווי משה רבינו זאגט פאר די מענטשען אין פרשת בהעלותך כ'האב געהאט מען א שאלה עמדו ואשמעה מה ידבר השם יא ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך אז מענטשען מוטשענען זיך וואס גייט מען טוהן וואס אונז רעדן דאך כסדר תורה איז די טייטש א א וועג א וועג א תירוץ אויף די שאלות וואס מענטשען האבן אין זייער לעבן וויאזוי לעב איך מיין לעבן זו התורה. וויאזוי לעבט א מענטש פון אוכלי המן, פון תורת המן, פון תורה מן השמים, פון תורת משה, קיינמאל האט ער נישט קיין ספיקות, ער איז קיינמאל נישט, ער גייט קיינמאל נישט צו שלאפן מיט א קשיא, וואס וועל איך טון מארגן, וויאזוי גיי איך, וויאזוי גיי איך האבן פרנסה, וויאזוי גיי איך דינען די אייבערשטער, וויאזוי גיי איך טון. משה רבינו וועט קומען אינדערפרי און זאגן וואס די אייבערשטער האט מיר געזאגט היינט און אזוי וועט מען טון. ס'דאך געוואלדיג! ס'דאך אזא מין לעכטיגע וועג פון לעבן. וואס געשעט משה רבינו מת? מיטאמאל זאגן אונז וואס וואס שטייט וואס זאגט די גמרא? תורה לא בשמים היא. ווי איז די תורה? בארץ. יא? ס'דאך א פעימאס מדרש. מ'איז געגאנגען צו די תורה, מ'פרעגט ווי ווי איז די תורה? זי איז נישט דא, זי איז בארץ. דאס איז די זאך וואס געשעט ווען משה רבינו שטארבט. די תורה איז בארץ. איז ממש אזוי ווי די אזוי ווי די מעשה פון די מן. מ'קען שוין נישט סומך זיין יעדן טאג אז ס'גייט זיין א תורה, מ'דארף זיך איינ'חזר'ן אין די אלטע תורה, מ'דארף זורע זיין, מ'דארף עס קוצר זיין, מ'דארף מאכן, מ'וועט עס אראפשרייבן אין א ספר, אזוי ווי דער המשך הספר זאגט, מ'וועט לערנען די ספר, מ'וועט עס לערנען צו אונזערע קינדער, יעדע זיבן יאר ביי הקהל, ולמדו למען ילמדו, בניהם אשר לא ידעו, דאס איז דאך א רעכ, לגבי משה איז דאס גארנישט, דאס איז דער חילוק פון שמים ארץ, אזוי ווי מ'זאגט, ס'איז א חילוק פון הימל און ערד ממש. משה רבינו איז טייטש א תורה וואס מ'האט קיינמאל נישט קיין ספיקות, מ'האט קיינמאל נישט קיין מען דארף זיך קיינמאל נישט צוגרייטן, יא, מען דארף נאך אריינטראכטן וואס עס מיינט צו לעבן אין אזא מין מדריגה פון משה רבינו, אפשר וועל מען זוכה זיין אביסל צו לעבן אזוי, און כ'וועל זאגן אין א מינוט וויאזוי אפשר איז דא אזא הארה אויך אין די זמן פון יהושע משה רבינו איז דאך די טייטש, וואס איז דאך די טייטש? מען דארף נישט מאכן קיין הכנות, יא אונז האבן א הלכה און טאקע משה רבינו תיקן לישראל, אבער ס'איז טאקע אנדערש, יא מען קען דאך זען פון דארט אויכעט, משה רבינו האט מתקן געווען הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת, הלכות שבועות בשבועות, הלכות פסח וסוכות בסוכות, יא ס'איז געקומען די יום טוב, קיינער האט נישט געמאכט קיין הכנה פאר יום טוב אין משה רבינו'ס צייטן, ס'גייט זיין מארגן יום כיפור, בסדר, משה רבינו וועט קומען אין יום כיפור אינדערפרי וועט אונז זאגן הלכות חג בחג, וועט אונז דרש'נען וואס מען דארף טון, וואס געשעט נאך משה רבינו'ס שטארבן, זאל מען תורה שבעל פה, זאל מען יהושע, זאל מען תורה בארץ, זאל מען לא בשמים היא. וואס דארפן אונז טון שלושים יום קודם החג? דאס איז שוין א תקנה פון יהושע בן נון, דאס איז שוין א תקנה פון שפעטער, פון ר' גמליאל, יא, פון שפעטערדיגע תנאים, ווייל מיטאמאל, אונז וויי, ווי דו קענסט עפעס וויסן, דו קענסט עפעס זיין קלאר אז יום טוב אינדערפרי העסטו זיין, אפשר העסטו האבן א ספק, אפשר העסטו לערנען די חומש, העסטו לערנען די משניות, העסטו בכלל נישט פארשטיין וואס שטייט דארט, העסט דארפן גיין, שמא ילך, ילך אצל מומחה וילמדנו, העסט נישט וויסן וואס צו טון, ס'איז צרות. דארף מען זיך צוגרייטן שוין שלושים יום קודם, אריינ'חזר'ען, פושט זיין אלע ספיקות, גיין אין שול, דאס איז שוין א גאנץ אנדערע סארט תורה, דאס איז שוין א חילוק פון הימל מיט ערד. די תורה, דאס איז די תורה פון לחם מן הארץ, דאס איז א תורה וואס דארף הכנה, א תורה אזוי ווי ברויט, מען דארף עס איינזייען, מען דארף מען דארף ברענגען א קרבן צו מתיר זיין חדש, ס'איז א גאנצע סדר, די מן האט נישט געהאט די אלע שאלות, דאס איז דאס איז די חילוק פון משה רבינו און יהושע בן נון. און דער זוהר זאגט, משה רבינו איז נישט סתם, משה רבינו האט אמת'דיג פארשטאנען דאס, משה רבינו האט געזאגט פאר די אייבערשטער אין פרשת משפטים אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, משה, די אייבערשטער האט געזאגט איך וועל דיך שיקן א מלאך, וואס טייטש א מלאך? א מלאך איז אזא הנהגה כפי התורה, מען האט דיך געגעבן א חוק, עסט עס טוהן, עסט פארגיין מיט דעם, אל תמר בו, עסט וויסן, פאלג עס, עסט אים נישט פאלגן, עס זיין צרות.

יא, אזוי אין אנדערע ווערטער זאגט אזוי, משה רבנו האט געזאגט אין די מלאכים אויך האט משה רבנו געזאגט, וואס הייסט, דו זאגסט די זון, דו זאגסט פאר די זון, מאך דיך אביסל קלענער, מ'דארף יעצט מאכן די לבנה, עס ארבעט נישט אזוי, די זון איז שלא בערך כלל פון די לבנה, ווען די זון שיינט, די לבנה קען זיך פארשטעקן, ס'האט נישט וואס צו טוהן בכלל, דו זאגסט מיך, כ'וועל דיך שיקן א מלאך, כ'וועל דיך שיקן אזוי ווי א לבנה, אביסל, יא, ווען ס'זאל זיין טונקל וועסטו גיין צו די לבנה, דאס איז נישט, איך וויל נישט, אם אין פניך הולכים, גופא דשמשא בעינא ולא סיהרא, איך וויל די שמש, איך וויל נישט קיין. דאס איז געווען די, דאס איז געווען די מדריגה פון די רגע וואס משה רבינו איז געשטארבן, מיטאמאל זאגן חזל, יא, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, האבן די זקנים שבאותו הדור געזאגט, אוי לה לאותה כלימה אוי לה לאותה בושה, דאס איז דאך ממש א בושה, דאס אז, אנדערע ווערטער די רגע וואס די זון איז אוועק געגאנגען, מיטאמאל, די לבנה האט עפעס א שיין, ווי האט עס א שיין? זי האט געלערנט עפעס, זי האט געלערנט, זי האט אינגאנצן געלערנט, מקבל געווען תורה פון משה רבינו, ער געדענקט עס נאך, זיכער די תורת משה. דאס געבט ער איבער, דאס איז ממש א בושה און א כלימה, ווער עס האט נישט געזען, ווער עס ווייסט נישט וואס איז געווען מיט משה רבנו, ער מיינט דאס איז געוואלדיג, זיי האבן ברוך השם א תורה, און ס'איז אלעס גוט, אבער די זקנים וואס האבן נאך געדענקט וואס איז די תורת משה, ווי די מן פון משה רבנו האט אויסגעזען, זיי האבן זיך נישט געפרייעט מיט די ויאכלו מעבור הארץ, זאגט ער מיר, אונז געדענקען נאך די לחם מן השמים. און איך גיי איך גיי סקיפען א שטיקל זוהר ווייל איך וויל נישט איך וויל נישט מאריך זיין איך פרוביר צו האלטן אונטער פערציג מינוט עס גייט זיין אביסל לענגער די יאר לכאו' ווייל אונז ווילן לערנען אינעווייניג אבער איך וויל נישט מאכן צו לאנג עס איז דא א גאנצע שטיקל זוהר דא וואס זאגט אויף דעם וואס דער דרשנ'ט אויף דעם ר' שמעון די פסוק יש נספה בלא משפט און עס איז א געוואלדיגער דרש און איך וויל נישט איך קען נישט אריין גיין אין דעם אבער בקיצור גדול.

איך רעד פון דעם איך גיי נישט אריין ס'דא אז ברענגט אויך אויך פארשטייט זיך שטייט אין אנדערע פלעצער אויך ס'דא אזא מין זאך אמאל א מענטש שטארבט בלא משפט פארוואס שטארבט ער ווייל ס'דא עפעס א אנדערע חוק א אנדערע געזעץ למשל ברענגט אזא זאך די גמרא זאגט אז א מענטש האט א זיווג דארף ער מתפלל זיין פארוואס דארף ער ס'איז דאך דא א דין בת פלוני לפלוני אייבערשטער פירט דאך די וועלט זאגט די גמרא שמא יקדמנו אחר ברחמים פאר דעם וועגן מ'מאכט א שידוך אפילו תשעה באב וואס טייטש יקדמנו אחר ברחמים גוזר געווען פאר דיך, יא אבער ס'דא אנדערע סדרים, אמאל איז דא אזא מין זאך וואס הייסט אין מלכות נוגעת בחברתה, עס שטייט אויף שאול, עס שטייט אויף משה רבינו אליינס אין די מדרש דא, און משה רבינו האט געזאגט וויל איך וויל לעבן אביסל מיט יהושע וואס דארף איך שטארבן, ניין ניין ניין, יעצט איז די זמן פון מלכות יהושע און דו דארפסט שטארבן, איי ס'איז דאך נישט נאך נישט אינגאנצן משפט, משה רבינו איז געשטארבן אביסל שלא במשפט, ער האט דאך וועלכע עבירה האט ער געטוהן, עפעס א עבירה מ'האט געטראפן בעלילה, נורא עלילה בני אדם, ס'איז נישט געווען א עכטע עבירה, אבער וואס איז געשען, יעצט איז די זמן פון יהושע, יעצט איז די זמן די זון זאל אונטערגיין, און די לבנה דארף האבן איר צייט צו שיינען, תהלים אידן השגת להם. אז א מאל דארף האבן צייט צו שיינען, דארף די זון שטארבן בלא משפט, ס'הייסט ס'האט א דאבל מינינג, סיי די משפט אליינס וואס איז די זון איז געשטארבן, און טאקע וועגן דעם שטייט וואס איז בלא משפט, אבער לעניננו ווי אונז פארשטייען איז די זעלבע זאך, ס'איז דא פארשידענע סדרים אין די וועלט, און אמאל, יעצט איז נגזר געווארן, יעצט איז די צייט אז ער זאל זיין דער מלך דארפסטו שטארבן, איי ס'איז נישט אמת'דיג די משפט, אויב ס'וואלט געווען א אמת'דיגע קלארע משפט אזוי ווי די זון אזוי ווי משה רבינו מען קען פיקסן די פראבלעם, די אלע. קלקולי המשפט וואס איז דא, אלע זאכן וואס דא, ממזרים איז דא, פארשידענע קלקולי המשפט איז דא, זאכן וואס זענען מעוות לא יוכל לתקון, איז דא זאכן וואס זענען נספה בלא משפט, דאס איז אזוי ווי למשל בן סורר ומורה, נהרג על שם סופו, ימות זכאי ואל ימות חייב דאס איז נישט קיין משפט, דאס איז א זאך, און למעשה לוינט זיך עס זאל אויסקומען א חשבון, מען מוז אזוי טון, ס'איז בעסער אז ימות זכאי, אוודאי וואלט געווען נאך בעסער ווען מען קען ימות לא ימות און זיין בלייבן זכאי, וואלט געווען דאס וואלט געווען אמת'דיגע משפט, אבער ס'איז דא אמאל נספה בלא משפט, און כ'וויל נישט אריינגיין. אין דעם אפשר מאכן, אויב איינער איז אינטערעסירט קען מען מאכן א עקסטערע שיעור אויף די שטיקל, אבער דאס איז די, דאס איז די די שטיקל זוהר וואס רעדט וועגן דעם באריכות, ווי אזוי זיין פארשידענע ציורים וואס ער געבט פאר דעם, פאר אזא סארט זאך. איך וויל אבער אנקומען צו נאך א, די נעקסטע שטיקל זוהר, די דריטע שטיקל, וואס איז דא אין דף רפ"ד עמוד א', אלץ א המשך פון די שטיקל. און די זוהר רעדט פון די פסוק וואס שטייט אביסל שפעטער קרא את יהושע, די אייבערשטער האט געזאגט ואצונו

פאר דעם שרייב איך דיך די שירה הזאת, די אלע זאכן, אבער ס'שטייט נישט גארנישט צו יהושע, ער רעדט צו משה רבינו. וואס די די הבטחה פון ואצונו, וואס משה דער אייבערשטער זאגט כ'וועל מצוה זיין פאר יהושע זעט אויס אז ס'בלייבט אן קיין, ס'בלייבט הענגן, ס'נישט דא, ס'האלט נישט, ס'קומט נישט אויס, ס'נישט דא קיין ציווי. איז וואס איז די ואצונו? איז פרעגט די זוהר. איז זאגט די זוהר, די זוהר האט דא געלערנט די גאנצע די תירוץ, די פתרון פון די שאלה וואס אונז מוטשענען זיך, וואס טוט מען ווען די זון גייט אונטער און ס'נאר דא די לבנה? זאגט משה רבינו, ביסט עפעס גערעכט, הנך שוכב עם אבותיך, אבער אזוי ווי די גמרא זאגט, הנך שוכב עם אבותיך וקם מכאן לתחיית המתים מן התורה, לג בעומר האט מען געזאגט א דרוש וועגן תחיית המתים מן התורה ווער ס'פארשטייט איז עס די זעלבע ענין. זאגט דער זוהר, אזוי ווי די זון, ווען די זון גייט אונטער, ס'זעט טאקע אויס אז עס גייט אונטער, אבער ס'דא א לבנה, ווי קומט ביי פון ווי באקומט די לבנה איר אור, פון די זון, נישט פון די זון פון נעכטן יא, פון די זון פון די נאכט יא, ווען אונז זעען די לבנה ווי זי שיינט ביינאכט, ווי שיינט זי, די זון שיינט אויף איר און זי שיינט צו אונז.

ואצונו, שטייט א אנדערע פסוק וצו את יהושע, יא אין פרשת ואתחנן וחזקהו אין אנדערע ווערטער, הנך שוכב עם אבותיך, איך לייג דיך אריין אין די ערד, אבער מיין נישט אז דו האסט געענדיגט דיין דזשאב. ניין ניין ניין, דער יהושע, דער פני לבנה, ער גייט כסדר כל ימי חייו באקומען די אור נאך אלץ פון משה רבינו, נישט בדרך אור ישיר, נישט גלייך אזוי ווי די זון האט געשיינט, אבער אזוי ווי די לבנה באקומט ביינאכט, נאך אלץ א גאנצע נאכט באקומט זי די זון פון די לבנה. פון די פון די פון די חמה פון די שמש איז דאס די טייטש מצוה ואצונו איך וועל דיך מצוה זיין אנדערע ווערטער ווען אונז זאגן אז ס'דא תורה לא בשמים היא ס'דא תורה בארץ ס'דא יהושע בן נון כפני לבנה דארף מען וויסן דאס איז אליינס די זעלבע משה רבינו וואס לעבט נאך אלץ אזוי ווי אונז זאגן מכאן לתחיית המתים מן התורה דעי וצו את יהושע דעי ואצונו די נשמה פון משה רבינו לעבט נאך אזוי ווי אין ליובאוויטש זאגט מען זאגט מען נישט נשמתו עדן ווייל נשמתו בי יא אויב די ריכטיגע וועג פון זיין א תלמיד די ריכטיגע וועג פון לעבן נאכדעם וואס איז דא מיתת משה ס'איז טאקע נישט דא די מאן

אזוי טייל לעבן איז יעצט איז נישט דא קיין זון זעהט מען נאר די לבנה נאר די לבנה איז בולט אונז האבן נאר די כללים די חוקי התורה וואס איז דא די וואס אונז לערנען דאס וואס אונז חזר'ן דאס די יהושע בן נון אבער ס'איז אלעמאל בהעלמה כולי בהסתר ווער ס'פארשטייט ווייסט אז דאס איז נישט די זון דאס איז נישט יהושע דאס איז משה רעדט כסדר דורך יהושע דאס איז ואצונו ווען איז די ואצונו? כל ימי יהושע, יעדע סעקונדע וואס יהושע רעדט, רעדט משה רבינו, רעדט טאקע, און מען באקומט טאקע אסאך א קלענערע אור, ווייל ס'איז נישט די חמה, ס'איז נאר די לבנה, אבער ס'איז אלץ משה רבינו וואס רעדט, און כל, אזוי ווי אונז שפעטער לערנען די זוהר, ויתעבר ה' בי, דער משה רבינו איז מתעבר אין די מנהיגי כל דור ודור, ס'איז דא די גאנצע ענין וואס הייסט, וואס די תיקונים רופט אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, כסדר איז דא די הארה פון משה רבינו בכל דור ודור, איז דא די רעיא מהימנא וואס ער לערנט נאך אלץ תורה פאר די. פאר די צדיקים אין זייער נשמה, אונז דארפן נאך אלץ לערנען מיט משה רבינו, אונז דארפן נאך אלץ פארשטיין אז ס'דא תחיית המתים אין די תורה, אז משה רבינו ווען ער רעדט מיט ווען זיי לערנען מיט יהושע לערנען זיי נישט קיין תורה וואס איז געשטארבן, משה רבינו האט געענדיגט, אנדערע ווערטער די מצוה, און עס איז מורא'דיג ווי אזוי ער לערנט די פסוק, די מצוה וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו ואצונו און צו את יהושע זיי מחזק האט זיך קיינמאל נישט מקיים געווארן, ס'האט זיך קיינמאל נישט געענדיגט, ס'איז נישטא קיין. אפ מען האק אפ מען האט קיינמאל נישט אפגעהאקט עד כאן דברי משה מכאן ואילך דברי יהושע ניין ס'איז געווען עד כאן וילך משה ער גייט שטארבן און זיין מצוה יהושע און דעטס אלל און ווען איז ער מצוה יהושע ווען איז ואצונו אייבערשטער אליין אייבערשטער אליינס מצוה יהושע מען קען אפילו אריינגיין אין די חילוק ואצונו אדער צו את יהושע דא שטייט למעשה ואצונו דאס הייסט די אייבערשטער איז מצוה ווען איז די אייבערשטער מצוה דורך משה אבער ווייטער נישט יעצט, נישט אין פרשת ויילך ווייל ס'שטייט נישט, ווען איז עס? אין ספר יהושע כ'ווייס נישט, בזמן הזה, ווען ס'שטייט קרא את, ווען ס'שטייט די פסוק קרא את יהושע באהל מועד ואצונו, ווען איז מ'ס, ווען ווערט מקוים די פסוק, ווען איז דא די זאך אז די אייבערשטער אליינס קומט צו יהושע ער געבט, ער געבט איהם די אור, משה רבנו איז מאיר צו יהושע אזוי ווי די שמש, וואס זי איז טאקע שוקע און זי איז שוקע כדי מאיר צו די לבנה, ס'איז יעצט, ס'איז היינט, היום אם בקולו תשמעו, ס'איז היינט די רגע ווען אונז לערנען די תורה פון יהושע ווען אונז לערנען די תורה וואס איז באורס, די תורה וואס איז אחר מיתת משה לערנען אונז נישט שלא מפי משה, אונז לערנען עס נאך אלץ מפי משה רבינו, אונז לערנען עס נאך אלץ מיט די התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא וואס איז באמת א לעבעדיגע תורה, וואס איז באמת אפילו אז עס איז טאקע ווייניגער אפילו אז אונז טוען עס מתוך, דאס הייסט די וועג פון עס לערנען איז טאקע די וועג פון יהושע, אזוי ווי דער באריכות יא יהושע בן נון האט נישט געקענט מגלה זיין צוריק די תורה מען דארף עס לערנען בפלפול מען דארף עס דאס איז די וועג וויאזוי אונז קומען אן צו משה רבינו אבער אונז קומען אן קומען אן קומען אונז אן צו די זעלבע קלארקייט די זעלבע יום די זעלבע עמדו ואשמעה די זעלבע בטחון פון תורה וואס איז אזוי ווי די מן וואס מען דארף זיך נישט זארגן מען דארף נישט מאכן קיין הכנה מען דארף מאכן די הכנה ווייל דאס איז די וועג וויאזוי אונז קומען אן צו די קלארקייט וואס דארף נישט קיין הכנה אז האפענטליך וועט מען זוכה זיין צו יעדע תורה האפענטליך וועט מען קענען